בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף בית. מ'הייבט אן דף בית עמוד א', אויבן די נייע מסכתא די משנה, זאגט די הייליגע משנה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה, א סוכה וואס איז הויעך העכער פון צוואנציג אמה, פסולה, איז א פסול'ע סוכה, ורבי יהודה מכשיר, רבי יהודה קריגט זיך, און ער זאגט ס'איז כשר, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס די מחלוקת פון וואו מ'לערנט ארויס די אלע זאכן. זאגט די משנה ווייטער, ושאינה גבוהה עשרה טפחים, א סוכה וואס איז נישט הויעך קיין צען טפחים, ס'איז גאר א נידעריגע סוכה, איז אויך פסול, און די זעלבע זאך ושאין לה שלש דפנות, א סוכה וואס האט נישט קיין דריי ווענט איז פסול, מ'וועט אויך זעהן אין די גמרא פון וואו מ'לערנט עס ארויס, אדער ושחמתה מרובה מצלתה פסולה, די זעלבע זאך א סוכה וואס איז דא מער זון ווי שאטן איז אויכעט היות וואס רוב איז זון, איז דאס ביסל סכך וואס איז דא דארט איז בטל צום רוב, מילא הייסט עס כאילו עס איז נישט דא קיין סכך, איז אויכעט אזא סוכה פסול. זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין עירובין, מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט, ס'טייטש דארט רעדט מען פון א מבוי, און ווי רש"י איז דא מסביר וואס איז דאס א מבוי, איז אמאליגע צייטן פלעגט מען וואוינען אין אזעלכע שטיבער וואס יעדע פאר שטיבער האבן געהאט צוזאמען א חצר, וואס די חצר איז געווען אפן צו א מבוי, יעדע מבוי האט געהאט אפאר חצרות וואס זענען געווען אפן צו די מבוי, און די מבוי פלעגט זיין אפן צום רשות הרבים, יעצט די מבוי אליין איז געווען פארמאכט פון דריי זייטן, פון יעדעס איינס פון די דריי זייטן איז ארויסגעקומען איז געווען אזעלכע טירן וואס איז געווען דארט חצרות, אין די חצרות איז געווען שטיבער, יעצט די מבוי בעצם, ס'דא א פראבלעם טאמער איינער שבת וויל טראגן פון א שטוב, צו די חצר, אדער פון א חצר צו א מבוי, פון א חצר צו א צווייטע חצר, האבן חז"ל מתקן געווען צוויי תקנות כדי מען זאל קענען טראגן. די ערשטע תקנה איז עירובי חצירות און שיתופי מבואות, דאס טייטש מען מאכט אן עירוב צוזאמען, מען קויפט צוזאמען א ברויט, אזוי אז אלע זענען שותפים אין א ברויט, קען מען טראגן פון איינס צום צווייטן, מען האט עס געמאכט אלס גזירה מען זאל נישט טראגן פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים. חוץ פון דעם איז ביי א מבוי דא נאך א פראבלעם. די פראבלעם ביי א מבוי איז אז היות וואס ס'איז אינגאנצן אפן צום רשות הרבים, ס'טייטש פון דריי זייטן איז עס פארמאכט אבער די פערדע זייט איז אינגאנצן אפן צום רשות הרבים, האבן חז"ל חושש געווען אז א מענטש עט בטעות טראגן פון דעם רשות הרבים צום מבוי און פון מבוי צום רשות הרבים ווייל ס'איז דאך נישטא קיין סימן וואס טיילט זיי אפ, און דאס איז דאך אוודאי אסור מדאורייתא ווייל די מבוי מן התורה איז א רשות היחיד און די רשות הרבים איז א רשות הרבים און מ'טאר דאך נישט טראגן פון איין צום צווייטן און ממילא האבן חז"ל מתקן געווען אז מען דארף מאכן א סימן ביים אריינגאנג צום מבוי אז דא הייבט זיך אן א מבוי, אזוי וועט א מענטש נישט בטעות טראגן פונעם מבוי צום רשות הרבים אדער פארקערט, וואס איז די סימן? אדער מען מאכט א לחי, א לחי דאס טייטש אז מען נעמט א שטיקל האלץ, מען לייגט עס ביי די זייט דארט ביים אריינגאנג צום מבוי, דאס איז א סימן אז דא הייבט זיך אן די מבוי, אדער א קורה, א קורה דאס טייטש מען נעמט א ברעט, מען לייגט עס פון אויבן, ס'טייטש דאס ציט זיך איבער פון איין זייט מבוי צום צווייטן זייט אזוי ווי א צורת הפתח, און אזוי וועט מען קענען טראגן אינעם מבוי, יעצט דער קורה, דער ברעט, זאגט די משנה אין עירובין, אז טאמער ס'איז העכער פון צוואַנציק אמה איז ימעט, וואס טייטש ס'איז נישט גוט, און ממילא דארף מען עס אראפנידערן, ווייל העכער צוואַנציק אמה איז א פראבלעם, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט דארט אויך אין צריך מ'דארף נישט, און ממילא פירט די גמרא אויס א שאלה, מאי שנא גבי סוכה דתני פסולה, און מאי שנא גבי מבוי דתני תקנתא, פארוואס ביי אונז שטייט סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, אז ס'איז פסול. די משנה זאגט נישט וויאזוי מ'קען לייזן דעם פראבלעם, אז מ'זאל מאכן די סוכה נידעריגער. ניין, ס'איז פסול. מה שאין כן דארט, דארט זאגט די משנה ימעט. די משנה זאגט א וועג וויאזוי מ'זאל עס קענען גוט מאכן. און פארוואס דא שטייט אזוי און דארט שטייט אזוי. ענטפערט די גמרא, סוכה דאורייתא, תני פסולה, מבוי דרבנן, תני תקנתא. ס'טייטש אזוי, די פראבלעם פון א סוכה וואס איז גבוה למעלה מעשרים אמה, און מ'עט באלד זען חכמים האלטן דאס וואס ס'איז פסול לערנט מען ארויס פון א פסוק, און ממילא די חלק הפסול שבו, דאס וואס איז פסול, ווייסט מען נאך פאר די משנה עקזיסטירט נאך, מען לערנט דאך שוין ארויס פון א פסוק, מען ווייסט עס פון די תורה, און ממילא די משנה קומט יעצט און די משנה רעדט פון א דין וואס איז ידוע, ס'טייטש יעדער ווייסט אז א סוכה וואס איז גרעסער פון צוואנציג אמה איז פסול, אונז ווייסן מיר עס פון פסוק, און די משנה נעמט צאם די אלע הלכות מען לערנט ארויס פון די תורה, זאגט די משנה סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה פסולה, אזוי ווי עס ווייסט זיך אוודאי מען לערנט ארויס פון א פסוק, מה שאין כן ביי מבוי, דער דין פון א מבוי שטייט נישט אין די תורה, די גאנצע זאך איז סך הכל א תקנת חכמים, קען נישט די משנה קומען זאגן אז מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה פסולה, ס'טייטש פסול, פון האסט דאך קיינמאל נישט געזאגט די דין, פון ווי ווייסט מען בכלל אז ס'דא אזא פראבלעם, און פארדעם פאסט דארט די לשון ימעט, ווייל די משנה לערנט אונז בכלל די ערשטע מאל אויס דער דין אז מען דארף א קורה ביי מבוי, ממילא פאסט דארט בעסער די לשון פון ימעט,

תני תקנתא, ס'טייטש ביי אונזער משנה שטייט דאך נישט נאר דער דין פון א סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה, שטייט דאך נאך דינים אויכעט, שטייט סוכה שאינה גבוה עשרה טפחים, סוכה שאין לה שלש דפנות, סוכה שחמתה מרובה מצילתה, איז טאמער די משנה וואלט אונז געוואלט זאגן די לייזונג פון די פראבלעם, וואלט די משנה געדארפט זאגן די לייזונג פון יעדער פראבלעם, אז א סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה דארף מען נידעריגער מאכן, א סוכה וואס איז צו נידעריג דארף מען העכער מאכן, א סוכה וואס איז נישט דא קיין דריי ווענט דארף מען צולייגן א וואנט, א סוכה וואס איז דא צופיל זון דארף מען צולייגן סכך, דאס קען נישט די משנה טון, די משנה איז נישט מאריך מיט לשונות, דערפאר זאגט די משנה איין לשון, פסולה, מה שאין כן דארט אין עירובין וואו די משנה זאגט סך הכל צוויי דינים, איין דין דאס מען האט געזען אז די קורה טאר נישט זיין העכער פון צוואנציג אמה, די צווייטע דין זאגט דארט די משנה אז די שער דעם אריינגאנג צום מבוי טאר נישט זיין ברייטער פון צען אמה, אבער על כל פנים ביי ביידע פאסט א לשון פון ימעט, די ימעט איז א לייזונג פאר ביידע פראבלעמען, און ממילא דארט טאקע זאגט די משנה די תקנה אז טאמער ס'איז הויעך זאל מען עס נידעריגער מאכן, ממילא דא האט זיך געענדיגט מען דארף נישט באזונדער אויסרעכענען די אלע תקנות פון כל מיני זאכן. זאגט די גמרא ווייטער, מנא הני מילי, ס'טייטש מ'האט זיך יעצט מבאר געווען אז אונז האמיר שוין געוויסט מ'לערנט ארויס פון א פסוק אז סוכה שהיא גבוה למעלה מעשרים אמה איז פסול, פון ווי טאקע לערנט מען דאס ארויס? ברענגט די גמרא דא דריי שיטות דריי תירוצים פון וואו מ'לערנט ארויס די דין? אמר רבה, זאגט רבה אזוי, דאמר קרא, שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים, און ס'שטייט למעשה אין פסוק, אז פארוואס זיצט מען אין סוכה בסוכות תשבו שבעת ימים פארוואס? למען ידעו דורותיכם, אז די דורות דיינע קינדער זאלן וויסן, אז כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אז ווען מען איז ארויס פון מצרים האט אונז דער אייבערשטער ארומגענומען מיט ענני הכבוד, דאס איז פשטות די לשון פונעם פסוק, דאס קומט אונז דער פסוק זאגן, פון דעסט וועגן רבה דרשנ'ט דא דער פסוק אזוי, אז עד עשרים אמה אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה אין אדם יודע שהוא דר בסוכה, משום דלא שלטא בה עינא, ס'טייטש שטייט דאך דא למען ידעו דורותיכם, און ממילא דרשנ'ט רבה אז ווען מען זיצט אין סוכה דארף מען וויסן אז מען איז אין א סוכה, איז די עיקר פון די סוכה דאך די סכך, און פאר דעם זאגט רבה, פון דא לערנט מען ארויס אז טאמער די סוכה איז העכער פון צוואנציג אמה, איז נארמאל א מענטש קוקט נישט העכער פון צוואנציג אמה, איז אפילו ווען ער זיצט אין סוכה זעט ער נישט די סכך, איז פאר דעם ביי אזא ציור אז סוכה שגבוהה מעשרים אמה איז פסול, מה שאין כן טאמער ס'איז נידעריגער פון צוואנציג אמה. וואס מען זעט די סכך איז ביי אזא ציור איז עס כשר, אזוי זאגט רבה דאס איז די טעם פון די חכמים ביי אונזער משנה אז סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה איז פסול, וואס וועט זיין די טעם פון רבי יהודה, זענען די ראשונים מסביר אז די סיבה וואס רבי יהודה זאגט אז כשר איז ווייל רבי יהודה האלט אז די מענטש'ס אויג איז אויך שולט העכער פון צוואנציג אמה און ממילא לויט רבי יהודה איז נישט דא די הגבלה, נאר וואס איין זאך עמיר שוין יעצט דא אויסרעדן, מ'וועט באלד זען די גמרא. אז די טעם אז העכער צוואנציג אמה איז די אויג נישט שולט מען זעהט נישט העכער צוואנציג אמה דאס איז נאר ביי א סוכה וואס די ווענט זענען נידעריג און די סכך איז העכער פון די ווענט וואס טייטש די ווענט ענדיגן זיך לאמיר זאגן ביי צען אמה און נאכדעם איז דא א לאנגע שטח וואס איז ליידיג און אויף דעם ליגט די סכך דעמאלטס איז טאקע די אויג נישט שולט אבער ווי מ'וועט באלד זעהן טאמער די ווענט אליין זענען אויך העכער פון צוואנציג אמה איז היות וואס די מענטש קוקט שוין אויפן וואנט ציט זיך שוין ארויף זיינע אויגן ביז צום דאך מען זעהט יא די סכך און דעמאלטס וועט מען אוודאי מודה זיין די חכמים וועלן אויך מודה זיין אז אפילו עס איז העכער פון צוואנציג אמה איז די סוכה כשר דאס וועט מען באלד זען. רב זירא אמר, רב זירא לערנט א צווייטע לימוד, פון ווי לערנט מען ארויס לויט די חכמים אז סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה איז פסול? מהכא, פון די פסוק, די נביא זאגט אין ישעיה, שטייט דארט, לעתיד לבוא, ווען די אייבערשטער וועט באשטראפן אלע פעלקער וואס האבן געטשעפעט די אידן, שטייט וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, אז די אייבערשטער וועט מאכן א סוכה אויף ירושלים און דאס וועט זיין לצל פאר א שאטן, און ממילא דרש'נט מען פון דעם אז די סוכה דארף זיין לצל, ס'טייטש די סכך דארף זיין א שאטן, און פאר דעם עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה, ווי לאנג די סוכה איז נישט צו הויעך, ס'איז ביז צוואנציג אמה, זיצט מען טאקע אין די שאטן פונעם סכך, אבער למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות, ס'טייטש טאמער די סוכה איז העכער פון צוואנציג אמה, אזא מין הויעכע סוכה, זיצט מען שוין נישט אין די שאטן פונעם סכך, די ווענט אליין זענען אזוי מין הויעך אז די ווענט אליין מאכן א שאטן, און ממילא איז שוין נישט לצל, און דערפאר האלטן די חכמים אז ביי אזא ציור איז די סוכה פסול, נאר וואס דען מ'וועט אויך באלד זען אז דאס איז נאר ביי א שמאלע סוכה, א שמאלע הויעכע סוכה וואס ס'נישט דא קיין סכך אויף דעם, איז היות עס איז גאר הויעך און די ווענט אליין מאכן א צל, און דערפאר זאגט מען אז נישט די סכך מאכט די צל, נאר די ווענט מאכן די צל איז עס פסול, וואס איז אבער א ברייטע סוכה וואס איז גרעסער ווי ד' על ד', ס'איז ממש א ברייטע סוכה, דעמאלטס אפילו ס'איז גאר הויעך מאכט די סכך אוודאי יא א צל, און ביי דעם עמיר טאקע זען זענען די חכמים מודה לויט די טעם אז ס'וועט יא זיין כשר. זאגט יעצט אבער די גמרא, אמר ליה אביי, האט אביי אבער געפרעגט פון רב זירא, אלא מעתה, העושה סוכתו בעשתרות קרניים, הכא נמי דלא הוי סוכה? טאמער ביסט גערעכט אז די עיקר איז די צל, די שאטן דארף קומען פון די סכך נישט פון די ווענט, וואס איז טאמער איינער מאכט א סוכה אין עשתרות קרניים? ס'טייטש א טאל וואס איז דא הויעכע בערג ארום און ארום, און ס'איז סתם די זון קומט נישט אן אהין, ס'אלעס פארשאטנט, איז דארט איז די סוכה פסול פארוואס ווייל די סכך מאכט נישט קיין שאטן? וואסערע מין סברה איז דאס? אוודאי א סוכה אין עשתרות קרנים איז כשר, אמר ליה, האט רב זירא געענטפערט ניין ס'איז דא א חילוק, התם, דל עשתרות קרנים, איכא צל סוכה, אז וועסטו אוועק נעמען די בערג פון עשתרות קרנים, עט זיין א צל, וואס טייטש די סכך איז ראוי צו מאכן א צל, אין הכי נמי ס'איז סתם אזוי נישטא קיין זון דארט, אבער העט ווען געווען זון, העט ווען נישט געווען קיין בערג, וואלט אוודאי די צל געקומען פון די סכך, אבער הכא דא ביי א שמאלע הויכע סוכה, דל דפנות, ליכא צל סוכה, טאמער וועסטו אראפ נעמען די ווענט פון די סוכה, עט די סכך גארנישט מגין זיין, פארוואס? ווייל די ווענט איז דאס וואס מאכט די שאטן נישט די סכך, און ממילא זאגט רב זירא, דאס איז די טעם פון די חכמים, אז סוכה שגבוהה מעשרים אמה איז פסול, פארוואס? ווייל די סכך מאכט נישט די שאטן, וואס עט רבי יהודה האלטן לויט די שיטה? זענען די ראשונים מסביר, רבי יהודה האלט אז היות וואס טאמער איך וואלט ווען אראפ גענידערט די סכך, וואלט די סכך געמאכט א צל, דארף נישט די צל באמת קומען פון די סכך, און דערפאר האלט רבי יהודה אז אזא ציור איז אויך כשר. איז האבן מיר יעצט געזען די צווייטע טעם, די טעם פון רב זירא, וואס איז די טעם פון די חכמים אז סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה איז פסול, ורבא אמר, א דריטע טעם ברענגט יעצט די גמרא, מהכא מ'לערנט עס ארויס פון א דריטע פסוק, שטייט אין פסוק בסוכות תשבו שבעת ימים, אמרה תורה, כל שבעת הימים צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, פון דעם וואס שטייט בסוכות תשבו שבעת ימים, און ווי די מפרשים זענען מסביר, ס'שטייט נישט תשבו שבעת ימים בסוכות, וואס טאמער ס'וואלט אזוי געשטאנען וואלט איך געזאגט אז די שבעת ימים גייט ארויף אויף תשבו, אז זיבן טאג זאלסטו זיצן ווי בסוכות, שטייט נישט אזוי, שטייט בסוכות תשבו שבעת ימים, איז משמע אז די שבעת ימים גייט ארויף סיי אויף די תשבו און סיי אויף די בסוכות, ס'טייטש די סוכה דארף זיין אזא סארט סוכה וואס קען נאר שטיין זיבן טאג, א ארעי'דיגע סוכה, נישט קיין סוכה פון א קבע. נישט קיין פעסט געבויטע סוכה, און ממילא זאגט רבא, עד עשרים אמה, אדם עושה דירתו דירת ארעי, א מענטש קען בויען אזא האלבוועגסדיגע ארעי'דיגע סוכה ביז צוואנציג אמה, אבער נאכדעם וואס א סוכה איז שוין העכער פון צוואנציג אמה, למעלה מעשרים אמה, אין אדם עושה דירתו דירת ארעי, אלא דירת קבע, ס'איז נישט שייך צו בויען א דירת ארעי העכער פון צוואנציג אמה, ווייל מ'דארף שטארק באפעסטיגן די ווענט, און ממילא זאגט רבא דאס איז די טעם פון די חכמים, וואס זיי האלטן אז א סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה איז פסול. יעצט קודם כל לויט רבא'ס טעם וואס האלט רבי יהודה? איז רבי יהודה, וועלן מיר זעהן טאקע אין המשך המסכתא אז רבי יהודה האלט טאקע אז די סוכה איז א דירת קבע, ס'איז נישט קיין דירת ארעי, ממילא סתם אזוי האלט ער נישט פון די דרשה פון רבא. חוץ מזה, אונז האמיר דאך געשמועסט אז לויט די טעם פון רבה, וואס רבה האט געזאגט אז די סיבה וואס דארף זיין אונטער צוואנציג אמה איז ווייל העכער צוואנציג אמה זעהט נישט די אויג, האמיר געשמועסט דאס איז נאר טאמער די וואנט קומט נישט אן ביז צו די סכך, טאמער די וואנט קומט אן ביז צו די סכך, דעמאלטס מעג עס זיין העכער פון צוואנציג אמה, לויט רב זירא'ס טעם, וואס רב זירא זאגט אז די סכך דארף מאכן א שאטן, האבן מיר אויך געשמועסט, אז אויב אזוי איז די פסול פון עשרים אמה אויך נאר ביי א קליינטשיגע סוכה, טאמער די סוכה איז גרויס, איז נישט דא די פראבלעם, לויט רבא, אז די גאנצע טעם איז אז די ווענט דארף זיין שוואכע ווענט, אבער טאמער די ווענט איז באפעסטיגטע ווענט, דא ס'העכער צוואַנציק אמה וואס דאס איז פעסטע ווענט דאס הייסט נישט קיין סוכה איז טאקע נישט דא קיין יוצא מן הכלל לויט רבא זאגט אונז די גמרא אמר ליה אביי פרעגט אבער אביי צו רבא אלא מעתה אויב אזוי אז דו זאגסט מיר די סוכה דארף האבן שוואכע ווענט עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן הכי נמי דלא הוי סוכה טאמער איינער מאכט שטארקע ווענט אויף א סוכה איז די סוכה נישט קיין גוטע סוכה ווי זעהן מיר אזא זאך? אוודאי נישט! אמר ליה ענטפערט רבא הכי קאמינא לך, דאס האב איך געמיינט צו זאגן, אז עד עשרים אמה דאדם עושה דירתו דירת ארעי, כי עביד ליה דירת קבע נמי נפיק, ס'טייטש די תורה האט מקפיד געווען אז זאל קענען זיין א דירת ארעי, מ'זאל קענען מאכן אזא סארט סוכה פון א דירת ארעי, מ'דארף נישט מאכן די סוכה א דירת ארעי, מ'קען מאכן אייזערנע ווענט אויכעט, אבער מ'דארף כאטש קענען מאכן א דירת ארעי, און ביז צוואנציג אמות קען מען דאס באווייזן, למעלה מעשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת ארעי נמי לא נפיק, העכער צוואַנציק אמה, וואס די איינציגסטע וועג צו מאכן אזא סוכה איז א דירת קבע, מיט פעסטע ווענט, איז אפילו טאמער מ'עט טרעפן אן אויבער חכם וואס ער קען יא מאכן עפעס א שוואכעלע סוכה וואס איז העכער פון צוואַנציק אמה, דאס איז שוין פסול ס'בטלה דעתו, ס'גארנישט מיט נישט, און ממילא פאר דעם האלטן די חכמים אז טאמער ס'איז העכער פון צוואַנציק אמה איז פסול. איז אזוי האבן מיר געזען דא די דריי טעמים, די טעם פון רבה, די טעם פון רב זיירא, און די טעם פון רבא. זאגט אונז די גמרא, כולהו כרבה לא אמרי, פארוואס רב זיירא און רבא האלטן נישט ווי די טעם פון רבה, וואס רבה האט געזאגט למען ידעו דורותיכם אז מען דארף קענען זעהן די סכך ווען ס'העכער פון צוואנציג אמה איז די עין שולט אויף די סכך מען קען עס נישט זעהן וואס איז די טעם וואס זיי זאגן נישט די טעם ווייל ההוא ידיעה לדורות היא ווייל רב זיירא און רבא האלטן אז דאס וואס שטייט למען ידעו דורותיכם איז נישט קיין איבעריגע פסוק מען קען עס נישט אזוי דרש'נען די פסוק זאגט סך הכל אז למען ידעו דורותיכם די סיבה וואס מען זיצט אין סוכה איז אז די קינדער זאלן וויסן אז אונזערע עלטער זיידעס זענען געווען ביי די ענני הכבוד נישט מער פון דעם ווייטער כרב זיירא נמי לא אמרי פארוואס רבה און רבא האלט נישט ווי רב זיירא, וואס רב זיירא האט דאך אויך געזאגט א גוטע טעם, ער האט געברענגט די פסוק פון נביא וואס שטייט וסוכה תהיה לצל יומם, אז די סוכה דארף זיין א צל, א הויעכע סוכה איז דאך די צל פון די דפנות, נישט פון די סכך, פארוואס זאגן זיי נישט די טעם, איז ווייל ההוא לימות המשיח הוא דכתיב, טייטש, זיי האלטן אז די פסוק פון רב זיירא איז א נבואה אויף ימות המשיח, ס'האט נישט קיין שייכות בכלל צו אונזערע סוכות, און ממילא וואס ברענגסטו א ראיה פון יענע פסוק? זאגט די גמרא ורב זיירא, וואס העט רב זיירא ענטפערן אויף דעם? לכאורה איז דאך א גוטע טענה, א רעכטע טענה, ל ע דער פסוק שטייט נישט אויף אונזער סוכה, שטייט אויף ימות המשיח, זאגט רב זיירא ווייל אם כן, לימא קרא וחופה תהיה לצל יומם, וואלט געדארפט שטיין וחופה תהיה לצל יומם, א חופה איז א מער א פאסיגע לשון צו זאגן אויף א דאך וואס איז מגין וואס איז לצל, מאי וסוכה תהיה לצל יומם, פארוואס זאגט דער פסוק א לשון וסוכה, שמעת מינה תרתי, טאקע צו קומען לאזן הערן ביידע זאכן, איינס, אז טאקע ווען משיח העט קומען העט זיין אזא סארט סוכה, און די צווייטע זאך איז, אז היות מ'כאפט אן א לשון סוכה, זאלסטו וויסן אז ענקער סוכות וואס מ'נוצט סוכות, זאל טאקע אויך זיין אזא סארט סוכה וואס איז עשוי לצל, זאל זיין א סוכה וואס די סכך מאכט די צל און נישט די דפנות, און ממילא א סוכה וואס איז גרייסער פון צוואנציג אמה איז דאס נישט דא. זאגט אונז די גמרא כרבא נמי לא אמרי, פארוואס רבה, ר' זירא לערנען נישט ווי די טעם פון רבא וואס רבא האט זיך ארויסגעלערנט פון בסוכות תשבו שבעת ימים אז ס'דארף זיין א שוואכע סוכה, ענטפערט די גמרא משום קשיא דאביי, אלץ אביי'ס קשיא, ווייל מ'האט דאך געזען אביי האט געפרעגט אויף רבא אז אויב אזוי א סוכה פון אייזן וואלט אויך געדארפט זיין פסול, איז רבא האט טאקע געענטפערט אז ניין, ס'דארף זיין ראוי צו זיין א סוכת עראי, נישט ממש א סוכת עראי, אבער למעשה זיי האבן נישט מקבל געווען די תירוץ און פארדעם האבן זיי נישט געוואלט לערנען ווי רבא. זאגט אונז די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט ברענגען דריי מימרות בשם רב, וואס רב גייט טאקע זאגן כל מיני יוצא מן הכלל צו די דין וואס די חכמים האבן געזאגט, דאס הייסט אונז האבן געזען חכמים האבן געזאגט אז א סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה איז פסול, גייען מיר זען אז נישט אלעמאל איז דא די פסול, און די גמרא גייט טאקע וועלן פארשטיין יעדע יוצא מן הכלל וואס רב ברענגט דא, איז ווי וועלכע שיטה שטימט עס, ווי רבה, ווי רב זירא, צו ווי רבא, זאגט די גמרא אזוי, כמאן אזלא הא דאמר רבי יאשיה אמר רב, ווי וועם גייט דאס רבי יאשיה נאכזאגט פון רב, אז מחלוקת בשאין דפנות מגיעות לסכך, אבל דפנות מגיעות לסכך, אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה, כמאן, וואס טייטש רב האט געזאגט אז די דין וואס די חכמים האבן געזאגט אז העכער צוואנציג אמה איז פסול, יא, דאס איז ווען די וואנט האקט זיך אפ אינמיטן, און די סכך איז אסאך העכער פון די וואנט, דעמאלטס איז דא די פסול, אבער טאמער די וואנט קומט אן ביז צו די סכך, דעמאלטס זענען חכמים אויך מודה, נישט קיין חילוק ווי הויעך די סוכה איז ס'כשר, ווי וועם גייט די שיטה? כרבה, דאמר משום דלא שלטא בה עינא, וכיון דדפנות מגיעות לסכך, משלט שלטא בה עינא, דאס גייט טאקע כשיטת רבה און אונז האבן עס אויסגעשמועסט, וואס רבה זאגט די טעם פון די חכמים איז, ווייל די אויג איז נישט שולט העכער צוואנציג אמות, און למען ידעו דורותיכם, מען דארף קענען זען די דאך, דאס איז נאר ווען די וואנט קומט נישט אן ביז צו די דאך, טאמער די וואנט קומט אן ביז צו די דאך, ביז צו די סכך, דעמאלטס איז די עין שולט אויף דעם, איז שייך צו זאגן למען ידעו דורותיכם, זענען די חכמים טאקע מודה אז אפילו העכער צוואנציג אמה איז כשר, און די מימרא פון ר' יאשיה שטימט מיט די טעם פון רבה. זאגט אונז די גמרא נאך א מימרא, כמאן אזלא הא דאמר רב הונא אמר רב האט אויך געזאגט א יוצא מן הכלל, אז מחלוקת בשאין בה אלא ארבע על ארבע אמות, די מחלוקת איז נאר ווען די סוכה איז פונקט ד' על ד' אמות, דעמאלס זאגן די חכמים אז טאמער ס'איז העכער צוואנציג אמה איז פסול, אבל יש בה יותר מארבע על ארבע אמות, טאמער די סוכה איז גרעסער פון ד' על ד', דעמאלס אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה, דעמאלס קען די סוכה זיין ווי הויך זאל נאר נישט זיין. כמאן, ווי וועם שטימט עס? כרב זירא, דאמר משום צל הוא וכיון דרויחא איכא צל סוכה. דאס גייט אוודאי כשיטת רב זירא. וואס רב זירא האט מסביר געווען די פסול פון די חכמים איז ווייל ביי א הויכע סוכה איז נישט די סכך מאכט די צל, נאר די ווענט מאכן די צל. דאס איז טאקע ביי א שמאלע סוכה פון ד' על ד' אזוי ווי מ'האט געשמועסט. אבער טאמער די סוכה איז א ברייטע סוכה איז אפילו די סוכה איז גאר הויעך קומט נאך אלץ די שאטן פון די סכך און ממילא ביי אזא ציור וועלן די חכמים מודה זיין אז די סוכה איז כשר, זאגט אונז די גמרא נאך א יוצא מן הכלל וואס רב האט געזאגט, כמאן אזלא הא דאמר רב חנן בר רבה אמר רב, רב חנן בר רבה האט געזאגט אז מחלוקת בשאינה מחזקת אלא כדי ראשו ורובו ושולחנו, אז די מחלוקת פון די תנא קמא און רבי יהודה צווישן די חכמים און רבי יהודה צו א סוכה גבוהה למעלה מעשרים אמה איז פסול צו נישט, דאס איז נאר ביי אזא מין קליינטשיגע סוכה וואס האלט נישט ראשו ורובו ושולחנו. ס'איז שוין אמאליגע צייטן מען נישט געזעצט נארמאל אויף א בענקל, נאר מען פלעגט ליגן אויף אזא בעטל און אזוי פלעגט מען עסן, וואס ווען מען געלעגן אויף א בעט כדי די ראשו ורובו ושולחנו זאלן זיצן אינעם סוכה, האט געדארפט די סוכה זיין גרויס, ז' טפחים על ז' טפחים, דאס איז נאך קלענער ווי ד' על ד', איז ביי דעם דארט, ביי אזא קליינע סוכה, דארט זאגט רב חנן בר רבה, האבן די חכמים געזאגט אז טאמער ס'איז העכער פון צוואנציג אמה איז א פראבלעם, אבל מחזקת יותר מכדי ראשו ורובו ושולחנו, אבער טאמער די סוכה איז גרעסער ווי ז' טפחים על ז' טפחים, אפילו למעלה מעשרים אמה כשרה, זענען די חכמים אויך מודה אז אפילו העכער צוואַנציק אמה איז כשר, כמאן, ווי וועלכע פון די דריי שיטות גייט עס? דלא כחד, דאס שטימט נישט מיט קיין איינע פון די דריי שיטות, נישט מיט רבה, נישט מיט רבי זירא, און אויך נישט מיט רבא. פארוואס? ווייל לויט רב חנן בר רבה, טאמער א סוכה איז גרעסער ווי ז' טפחים על ז' טפחים, ס'טייטש לאמיר זאגן די סוכה איז ט' טפחים על ט' טפחים, ביי אזא ציור, דארט, זאגט רבה רב חנן דארט זענען די חכמים מודה אז אפילו ס'העכער פון צוואַנציק אמה איז כשר. ווי וועם שטימט עס? לויט רבה שטימט עס נישט, ווייל א סוכה וואס איז ט' טפחים על ט' טפחים, זעט מען נאכאלץ נישט די דאך, מען קען נישט מקיים זיין למען ידעו דורותיכם. די זעלבע זאך לויט רבי זירא, וואס רבי זירא זאגט אז ביי א קליינע סוכה איז די סכך מאכט נישט די שאטן נאר די ווענט מאכן די שאטן, ביי ט' על ט' מאכן די ווענט אויך די שאטן, איז ווייטער לויט אים קען אויך נישט זיין. און פארשטייט זיך לויט רבא, וואס לויט רבא איז סתם אזוי נישט דא א יוצא מן הכלל אויף די דין פון די חכמים, ווייל רבא זאגט דאך אז יעדע סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה דארף מען באפעסטיגן די ווענט, הייסט עס א סוכת קבע איז סתם א פראבלעם, איז שטימט עס זיכער נישט. און במילא וועט מען מוזן זאגן אז ר' חנן בר רבה האט געהאט טאקע עפעס א אנדערע טעם א פערדע טעם וואס די חכמים האלטן אז א סוכה למעלה מעשרים אמה איז פסול וואס אונז ווייסן מיר טאקע נישט וואס דער טעם איז. זאגט יעצט די גמרא, נאכדעם וואס אונז האבן מיר געזען דא דריי מימרות בשם רב דריי יוצא מן הכלל'ס, רבי יאשיה האט געזאגט אז ס'דא א יוצא מן הכלל טאמער די דאך קומט אן ביז צו די סכך, זענען די חכמים מודה אז ס'מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה, רב הונא האט געזאגט א יוצא מן הכלל אז טאמער די סוכה איז גרעסער ווי ד' על ד' זענען חכמים מודה אז ס'מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה, און ר' חנן בר רבה האט געזאגט אז טאמער ס'איז גרעסער ווי ז' טפחים על ז' טפחים זענען די חכמים מודה ס'מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה. זאגט יעצט די גמרא, בשלמא דרבי יאשיה פליגא אדרב הונא ורב חנן בר רבה, דאס איז קלאר אז רבי יאשיה קריגט זיך אויף רב הונא מיט רב חנן בר רבה, פארוואס? ווייל דאינהו קא יהבי שיעורא במשכא, ואיהו לא קא יהיב שיעורא במשכא, וואס טייטש, רב הונא און רב חנן בר רבה זאגן ביידע זייער יוצא מן הכלל'ס, אויף די גרויסקייט פון די סוכה, רב הונא זאגט אז טאמער ס'איז גרעסער ווי ד' על ד' זענען חכמים מודה ס'מעג זיין העכער פון צוואַנציק, רב חנן בר רבה זאגט אז טאמער ס'איז גרעסער ווי ז' טפחים על ז' טפחים, רבי יאשיה רעדט אינגאנצן נישט פון די גרויסקייט, רבי יאשיה זאגט סך הכל אז טאמער די וואנט קומט נישט אן ביז צו די דאך, דארט זאגן די חכמים ס'טאר נישט זיין העכער פון צוואַנציק אבער טאמער די וואנט קומט אן ביז צו די דאך דעמאלטס איז נישט דא די דין, און ממילא דאס איז קלאר אז די טעם פון רבי יאשיה איז טאקע אזוי ווי מען האט געשמועסט, די טעם פון רבה אז ער האלט אז ווילאנג די עין איז נישט שולט אויפן דאך איז א פראבלעם, אבער ווען די וואנט קומט אן ביז צו די דאך איז נישט דא די פראבלעם, און ממילא דאס איז קלאר ס'איז דא דא א מחלוקת צווישן רבי יאשיה און רב הונא רב חנן בר רבה, די שאלה נאר איז אלא רב הונא ורב חנן בר רבה נימא בהכשר סוכה קמיפלגי, דמר סבר הכשר סוכה בארבע אמות, ומר סבר הכשר סוכה במחזקת ראשו ורובו ושולחנו. ס'טייטש די גמרא וויל זאגן אז רב הונא און רב חנן בר רבה האלטן בעצם ביידע די זעלבע יסוד אין די טעם פון די חכמים. וואס טייטש ביידע האלטן אז די דין וואס די חכמים האבן געזאגט אז א סוכה וואס איז העכער פון צוואנציג אמה איז א פראבלעם, דאס איז נאר ביי איין ציור, ביי די קלענסטע מינימום סוכה וואס מען מעג מאכן, ביי די קלענסטע כשר'ע סוכה, און נאר וואס דען? ס'א מחלוקת וואס איז די קלענסטע כשר'ע סוכה. רב הונא האלט די קלענסטע כשר'ע סוכה איז ד' על ד', קלענער פון דעם הייסט נישט קיין סוכה, מילא דארט איז די דין פון די חכמים אז ס'טאר נישט זיין העכער ווי צוואנציג אמה. טאמער ס'איז גרעסער פון דעם, ס'א טראפל גרעסער ווי ד' על ד', זענען די חכמים מודה ס'איז שוין מער נישט קיין פראבלעם ס'קען זיין ווי הויעך דו ווילסט. מה שאין כן רב חנן בר רבה האלט אז ניין, די קלענסטע סוכה וואס מ'קען מאכן איז ז' על ז', ראשו ורובו, און מילא דארט זאגן די חכמים ביי דעם מינימום סוכה דארט איז דא א פראבלעם פון צוואנציג אמה, טאמער ס'איז אביסל גרעסער פון דעם איז שוין אויך נישט דא די פראבלעם, דאס איז בעצם טייטש ביידע זענען בעצם מודה צו די טעם פון די חכמים, נאר זיי קריגן זיך וואס הייסט א כשר'ע סוכה, זאגט די גמרא לא, דכולי עלמא הכשר סוכה ראשו ורובו ושולחנו, ביידע, ס'טייטש סיי רב הונא, סיי רב חנן בר רבה האלטן אז א כשר'ע סוכה איז ז' טפחים על ז' טפחים, והכא בהא קמיפלגי, נאר די מחלוקת איז ווי מען האט פריערט געזאגט, דמר סבר במחזקת ראשו ורובו ושולחנו פליגי אבל יותר מראשו ורובו ושולחנו דברי הכל כשרה, ס'טייטש רב חנן בר רבה זאגט אז די מחלוקת איז טאקע נאר ביי ז' על ז' וואס דאס איז א כשר'ע סוכה, טאמער די סוכה איז אביסל גרעסער פון דעם איז טאקע זענען די חכמים מודה אז ס'מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה, וואס איז די טעם פון די חכמים? האמיר דאך געשמועסט דלא כחד, אונז ווייסן מיר נישט וואס די טעם פון די חכמים איז, און מר סבר און רב הונא האלט, מראשו ורובו ושולחנו עד ארבע אמות פליגי, אבל יותר מארבע אמות דברי הכל כשרה, וואס טייטש, רב הונא האלט אוודאי אז א סוכה וואס איז ז' על ז' איז כשר, נאר וואס דען, ער האלט, אזוי ווי מען האט פריערט געזען כשיטת רבי זירא, אז ווי לאנג די שאטן קומט נישט פון די דאך, נאר די שאטן קומט פון די ווענט, איז א פראבלעם, ווען הערט אויף די שאטן קומען פון די ווענט? ווען די סוכה איז גרעסער ווי ד' על ד', און במילא ווילאנג די סוכה איז גרעסער ווי ז' על ז', כשר איז עס, אבער העכער פון צוואנציג אמות טאר עס נישט זיין. ברגע אבער וואס די סוכה איז גרעסער ווי ד' על ד', מעג עס שוין זיין העכער פון צוואנציג אויכעט, ווייל דעמאלטס קומט די שאטן פון די דאך פון די סכך און מער נישט פון די ווענט. פרעגט יעצט די גמרא, מיתיבי א קשיא אויף רב הונא און רב חנן בר רבה. מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה, די שיטה פון די חכמים. ורבי יהודה מכשיר עד ארבעים וחמישים אמה, רבי יהודה זאגט ניין ס'איז כשר אפילו העכער פון צוואנציג אמה, ביז פערציג פופציג, און דיקערע קינדער נישט פערציג פופציג ס'טייטש ווי הויך זאל נאר נישט זיין, העכער פון צוואנציג איז אויך כשר. אמר רבי יהודה, די ברייתא איז דא ממשיך, רבי יהודה זאגט צו די חכמים, כ'האב א ראיה קעגן ענק, פארוואס? ווייל מעשה בהילני המלכה בלוד, ס'געווען א מעשה הילני המלכה לוד, שהיתה סוכתה גבוהה מעשרים אמה, איר סוכה איז געווען גרעסער פון צוואנציג אמה, והיו זקנים נכנסין ויוצאין לשם, ולא אמרו לה דבר, און זקני ישראל ס'טייטש חכמי ישראל זענען אריין און ארויס דארט, מען האט זיך געדרייט מען איז געקומען מבקר זיין מען איז געקומען באזוכן חול המועד און קיינער האט איר גארנישט געזאגט איז א ראיה אז א סוכה וואס איז העכער פון צוואַנציק אמה איז נישט קיין פראבלעם ווייל הילני המלכה'ס סוכה איז געווען העכער פון צוואַנציק אמה אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי יהודה משם ראיה פון דארט ברענגסטו א ראיה אשה היתה ופטורה מן הסוכה הילני המלכה איז געווען א פרוי א פרוי איז סתם אזוי פטור פון א סוכה פארוואס זאל מען איר עפעס זאגן אמר להן האט רבי יהודה צוריק געענטפערט ניין והלא שבעה בנים הוו לה זי האט דאך געהאט זיבן זין און ממילא אלס די זין אליין וואלט די סוכה געדארפט זיין כשר ועוד נאך א טעם זאגט ער כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים, אלע אירע מעשים פון הילני המלכה האט זי נאר געמאכט בהוראת חכמים זי האט געפרעגט חכמים פאר זי האט געטוהן, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט למה לי למיתני ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים, ווי קומט עס אריין דו האסט דאך געזאגט א גוטע טעם זי האט געהאט זין אויך, זאגט די גמרא הכי קאמר להו, דאס מיינט רבי יהודה צו זאגן צו חכמים, כי תאמרו, ווייל נאכדעם וואס רבי יהודה זאגט אז הילני המלכה האט געהאט זין, פארדעם קענסטו מיר נישט זאגן זי איז א פרוי, זי האט געהאט זין, די זין זענען יא מחויב בסוכה, וועסטו מיר זאגן ניין, בנים קטנים היו, וקטנים פטורים מן הסוכה, קטנים זענען סתם אזוי פטור, אזוי וועסטו מיר וועלן זאגן, אויף דעם זאגט רבי יהודה ניין, ווייל כיוון דשבעה הוו, זי האט דאך געהאט זיבן זין, אי אפשר דלא הוי בהו חד שאינו צריך לאמו, מוז זיין אז איינס פון די זיבן איז שוין געווען גענוג גרויס אז ער דארף נישט צוקומען צו זיין מאמע, און די דין איז א קטן שאינו צריך לאמו איז שוין מחויב בסוכה, וכי תימרו, און אויף דעם וועסטו מיר וועלן זאגן קטן שאינו צריך לאמו מדרבנן הוא דמיחייב, ואיהי בדרבנן לא משגחה, טאקע א קטן שאינו צריך לאמו וואס איז נאכנישט בר מצוה איז טאקע מחויב בסוכה אבער נאר מדרבנן נישט מדאורייתא און ממילא אפשר הילני המלכה האט נישט מקפיד געווען אויף די רבנן'ס איז אויף דעם זאגט רבי יהודה דאס איז נישט אזוי ווייל תא שמע ועוד כל מעשיה לא עשתה אלא על פי חכמים זי האט יא געטון די רבנן'ס זי האט יא געפאלגט חכמים זי האט אלץ געפרעגט און ממילא זאגט רבי יהודה צו די חכמים כ'האב א ראיה אז א סוכה מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה אזוי זאגט די ברייתא און ממילא פירט די גמרא אויס די קשיא בשלמא למאן דאמר בשאין דפנות מגיעות לסכך מחלוקת גאנץ גוט לויט רבי יאשיה וואס רבי יאשיה זאגט אז די גאנצע זאך וואס די חכמים האבן געזאגט אז א סוכה וואס איז הויעך איז פסול, דאס איז נאר ווען די וואנט קומט נישט אן ביז צו די דאך, אבער ווען די וואנט קומט אן ביז צו די דאך, וואס דארט זעט מען דאך ס'איז דאך די עין איז שולט אויפן דאך למען ידעו דורותיכם, דארט אוואדע זענען די חכמים מודה אז ס'מעג זיין ווי הויעך זאל נאר נישט זיין, איז לויט רבי יאשיה שטימט זייער גוט, פארוואס? ווייל דרכה של מלכה ליישב בסוכה שאין דפנות מגיעות לסכך משום אוירא, די דרך פון א מלכה איז אז מ'מאכט נישט אז די וואנט זאל אנקומען ביז צו די דאך, זאל זיין פיין לופטיג, און במילא, ביי הילני המלכה, ווייל די וואנט איז נישט אנגעקומען ביז צו די דאך, און די סוכה איז געווען גאר הויעך העכער פון צוואנציג אמה, זאגט רבי יהודה איך האב א ראיה אז א סוכה מעג זיין העכער פון צוואנציג אמה, אלא למאן דאמר בסוכה קטנה מחלוקת, אבער לויט די אנדערע צוויי שיטות, אז דאס וואס די חכמים זאגן ס'טאר נישט זיין א הויעכע סוכה, איז נאר ביי א סוכה פון ד' על ד', צי ז' על ז', איז וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה קטנה, א מלכה זיצט אין אזא קליינע סוכה? אוודאי די סוכה פון די מלכה וואס האט אסאך משרתים איז סאך גרעסער ווי א ד' על ד', און ממילא טאמער דו זאגסט מיר ביי א סוכה וואס איז גרעסער ווי ד' על ד' זענען די חכמים אויך מודה ס'מעג זיין הויעך ס'מעג זיין העכער פון צוואַנציק, איז וואסערע ראיה וואסערע קשיא פרעגט רבי יהודה צו די חכמים כ'האב א ראיה פון הילני המלכה, האסט נישט קיין ראיה? דארט איז געווען א ריזיגע סוכה ביי א ריזיגע סוכה זענען די חכמים אויך מודה ס'מעג זיין הויעך? ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר רב אדא, לא נצרכה אלא לסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות, וואס טייטש רעדט מען פון א סוכה וואס האט געהאט קליינע צימערן, וואס יעדע קליינע צימער איז געווען ז' על ז' צו ד' על ד', און פון דעסט וועגן זעהן מיר נישט אז די חכמים האבן מוחה געווען אויף דעם וואס די קליינע סוכה'לעך די קליינע צימערלעך זענען געווען העכער פון צוואנציג אמה, און ממילא שטימט שוין יא די ראיה פון רבי יהודה. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט וכי דרכה של מלכה לישב בסוכה העשויה קיטוניות קיטוניות, א מלכה זיצט אין אזא סוכה פון קליינע צימערלעך, ס'דארף דאך א גרויסע צימער, יעדער דרייט זיך דארט, אמר רב אשי, לא נצרכה אלא לקיטוניות שבה, ס'טייטש אוואדי האט זי געהאט א ריזיגע סוכה, נאר אין די גרויסע סוכה איז אויך געווען די זייט קליינע צימערלעך, איז אזוי, רבנן סברי, בניה בסוכה מעליא הוו יתבי, ואיהי יתבה בקיטוניות משום צניעותא, ס'טייטש חכמים האלטן אז איר קינדער אוואדי זענען געזעצן אין די גרויסע סוכה, זי איז געזעצן אלס צניעות אין א קליינע צימערל אין די זייט, און במילא, די גרויסע סוכה איז דאך נישט קיין פראבלעם, ווייל ס'איז גרעסער ווי ד' על ד', איז יעדער מודה ס'מעג זיין העכער פון צוואַנציק. די קליינע צימערל ווי זי איז געזעצן? ני, זי איז דאך א פרוי, זי איז סתם אזוי פטור פון סוכה. פאר דעם זאגן די חכמים פון דארט איז נישט קיין ראיה. ומשום הכי לא אמרי דבר, פאר דעם האבן די חכמים נישט מוחה געווען. אבער ורבי יהודה, רבי יהודה וואס ברענגט יא א ראיה פון הילני המלכה, ער האלט סבר בניה גבה הוו יתבי, אז די קינדער אירע זענען געווען צוזאמען מיט איר אינעם קליינעם צימערל, איז במילא אז אפילו הכי זעט מען ואפילו הכי לא אמרי לה דבר, אז די חכמים האבן נישט מוחה געווען, איז א ראיה אז אפילו אין א קליינטשיגע סוכה'לע מעג עס אויך זיין העכער פון צוואנציג אמות, ברענגט רבי יהודה א ראיה צו זיך אז א סוכה מעג טאקע זיין העכער פון צוואנציג אמה אפילו ביי א קליינע סוכה, איז רש"י רעדט דא דרך אגב אויס אז יעצט איז חק ל פארענטפערט די שיטה פון רב הונא, אבער די שיטה פון ר' חנן בר רבה איז נאך אלץ שווער, פארוואס? ווייל רב הונא האט דאך מסביר געווען אז די מחלוקת פון די חכמים און רבי יהודה איז נאר ביי א סוכה וואס איז צווישן ז' על ז' ביז ד' על ד', גרעסער פון ד' על ד' זענען די חכמים אויך מודה עס מעג זיין הויעך, און ממילא קען מען טאקע זאגן אז די קליינע צימערלעך דארט ביי הילני המלכה ווי די מלכה מיט די קינדער זענען געזעצן איז געווען צווישן ז' על ז' מיט ד' על ד', וואס לויט די חכמים איז דאס א פראבלעם, לויט רבי יהודה איז דאס נישט קיין פראבלעם, זאגט רבי יהודה איך האב א ראיה צו זיך, אז זענען געזעצן אין אזא קליינע צימערל און פון דעסטוועגן האט קיינער נישט מוחה געווען איז א ראיה, ס'מעג זיין העכער ווי צוואנציג אמה, אבער לויט ר' חנן בר רבה, וואס ר' חנן בר רבה זאגט אז די מחלוקת איז נאר ביי ז' על ז', וואס ז' על ז' איז אזא מין קליינטשיגע סוכה אז נאר ראשו ורובו ושולחנו גייען אריין דארט און מילא קען נישט זיין אז די צימערל וואס הילני המלכה איז געזעצן מיט די קינדער לויט רבי יהודה אז זי איז געזעצן דארט מיט די קינדער איז געווען גרויס ז' על ז' ס'מוז זיין ס'איז געווען גרעסער און אז ס'איז געווען גרעסער לויט ר' חנן בר רבה זענען די חכמים אויך מודה אז ס'מעג זיין הויעך איז די ראיה פון רבי יהודה איז סתם אזוי נישט קיין ראיה קומט אויס אז די ברייתא איז טאקע שווער אויף די שיטה פון ר' חנן בר רבה.